אין זוהר הקדוש ווערט דערציילט די גאנצע צוגאנג וויאזוי עס איז געווען ווען דער הייליגער תנא רבי שמעון בר יוחאי איז נסתלק געווארן, און רבי שמעון בר יוחאי האט געזאגט אז יעדער איינער זאל קומען זיך פרייען מיט דעם גרויסן טאג, ל' ג' בעומר, און מען זעט א אינטערסאנטע זאך, דאס איז א יום טוב ביי אלע אידן, אלע אידן פרייען זיך ווען עס קומט אזא דעם טאג לג בעומר, יעדער פילט עפעס א הייליגקייט אין דעם טאג, ווען מען קומט אן אזעלכע גרויסע טעג דארף מען אלץ זען ווי אזוי קען איך מיך באהעפטן מיט דעם טאג, וואס קען איך ארויסנעמען פון דעם טאג, וואס זאגט די טאג פאר מיר, וואס לערנט מיך לג בעומר. איז דאַרף מען זען, וואָס, וואָס קען איך אַרויסהאָבן פֿון לג בעומר? וואָס דאַרף איך, וואָס קען מיר עס העלפֿן אין לעבן? וואָס וועט מיר עס צוגעבן אין לעבן? דער הייליגער תּנא רבי שמעון בן יוחאי האָט געדאַרפֿט אַנטלויפֿן. איינער איז געגאַנגען פֿאַרציילן, איינער אַ מסור איז געגאַנגען פֿאַרציילן וואָס דער הייליגער תּנא רבי שמעון בן יוחאי האָט גערעדט אַקעגן דער רעגירונג. גערעדט אין בית מדרש ביי א שיעור, איינער געגאנגען פארציילן, און מען איז געקומען אים זוכן אז מען גייט אים הרג'ענען, אייבערשטער זאל אפהיטן. איז געגאנגען די הייליגע תנא רבי שמעון בן יוחאי האט זיך באהאלטן אין בית מדרש. דאס איז שוין פאר אונז א לימוד וואס אונז קען מען ארויס נעמען פון לג בעומר, אז א מענטש גייט אריבער שוועריקייטן, אז א מענטש האט שווערע טעג, מען זוכט אים, מען וויל אים הרג'ענען, מען וויל אים אומברענגען, מען וויל אים אומגליקליך מאכן, מען וויל אים אוועק נעמען וואס ער האט, גיי אין בית מדרש, גיי באהאלט דיך אין בית מדרש. די גמרא זאגט אם פגע בך מנוול, אויב דו האסט דיך פארטשעפעט, פארהאנקערט מיטן מנוול, ווייסט ווער די מנוול איז? ווער איז די מנוול? די יצר הרע, א מענטש זעט די מנוול איז אנגעקומען, די יצר הרע איז דא, ער לאזט מיך נישט מנוחה, ער לאזט מיך נישט אטעמען, ער לאזט מיך נישט לעבן, משכהו לבית מדרש, גיי אין בית מדרש, אם אבן הוא, אויב איז ער אזא שווערע מנוול ווי א שטיין, אין בית מדרש נימוח, וועט ער צוגיין, אויב איז ער א אייזן, וועט ער צו ווערן צולאזט. אונז זעמיר יעצט אנגעקומען צו א מצב ווי מ'קען נישט גיין אין גאס, ס'האט זיך אראפגעלאזט א זומער, און א מענטש זאגט אם פגע בך מנוול זה, איך קען נישט, איך קען נישט גיין אין גאס, ווי איך גיי, ווי איך שטיי, איך קען נישט, קום בית מדרש, באהאלט דיך אין בית מדרש, נעם די הייליגע תורה, די תורה וועט דיר געבן כח צו זיך פייטן מיטן יצר הרע. א מענטש אליינס קען זיך נישט קריגן מיט די יצר הרע. אז מען נעמט די הייליגע תורה קען מען זיך קריגן מיט די יצר הרע. די תורה איז די געווער. מען שיקט א מענטש אין אויפן פראנט צו גיין מלחמה האלטן. אן א גאן האט ער וואס צו זוכן דארט? אן א געווער האט ער וואס צו טון דארט? ער מוז האבן א שיסער. אן א שיסער קען ער נישט גיין. אנשטאט דעם ס'פליען קוילן און ס'פליען באמבעס, געט מען אים א גרויסן גרויסן, כ'ווייס נישט ווי ס'הייסט די, נו, וויאזוי? א וואס? יא אבער די די מאדעל די נומ די נומבער סיקסטין, ניין די נומער פון די גאנס, די גרויסע גרויסע לאנגע גאנס, עמ. קעי דזשעי, עי קעי פֿאָרטי סעווען, שטעלט מען אים אראפ מיט א גאנצע אנגעפילטע מאגאזינען וואס האלט א סך קויל, יעצט קען איך שיסן רעכטס רעכטס לינקס לינקס, וויאזוי שרייט ער דארט נו? גיי דא גיי דארט, פיין. וויאזוי קען איך מיך גיין קריגן מיט די יצר הרע, וויאזוי קען איך מיך גיין קריגן אויפן גאס, כ'קען נישט. בפרט עטס קומטס אריין צו פארן פון שטעטל, אזעלכע טייערע חשובע תלמידים קומען פון שטעטל, עטס גלייבטס וואס דא גייט פאר? האסט געזען וואס דא טוט זיך אין גאס? האסט געזען וואס דא טוט זיך אפ? הא? האסט נישט ארויס געקוקט פון פענסטער? זייער גוט, האסט געהאט א שטיק שמירת עיניים, וואס טוט זיך דא דרויסן? גוים זענען אינגאנצן צולאזט, טוען זיך אויס אינגאנצן, האט אזא מין פריצות, אז א רחמנות אויף בחורים, א רחמנות אויף אידישע קינדער, און די גרעסטע רחמנות איז אז מען ווייסט אפילו נישט אז עס איז א רחמנות, דאס איז דאך די גרעסטע רחמנות, ווען א מענטש ווייסט כאטשיג אוי, אוי איך קען נישט גיין אין גאס, אבער אזוי שווער, אוי איך בין נאכאמאל דורכגעפאלן, איך האב נאכאמאל אויפגעהויבן די אויגן, אוי, נאכדעם דא איינער וואס, דאס, עס אינטערעסירט אים שוין נישט, ער ווייסט נישט, ער שלאפט שוין אזא טיפע שלאף. זאגן די הייליגע גמרא, די הייליגע חכמים זאגן אם פגע בך מנוול משכהו לבית מדרש, דאס נעמען אונז ארויס פון אזא גרויסע טאג לג בעומר, די הייליגע תנא רבי שמעון בר יוחאי, מען האט אים געזוכט, מען האט אים געוואלט אומברענגען, ער איז געגאנגען זיך באהאלטן אין בית מדרש, שפעטער האט ער געזאגט פאר זיין זון די הייליגע תנא רבי אלעזר, אז כ'האב מורא אז אין בית מדרש. אַ געװעק. כ'האָב מורא אין בית-מדרש, באַלד, באַלד װעלן די רוימים גײן צו די מאַמע, רב שמעונס װײַב, רב אלעזרס מאַמע, מע װעט איר צװינגען, זי זאָל פֿאַרצײלן װוּ איך בין, זי װעט זיך נישט קענען אײַנהאַלטן, װעט פֿאַרצײלן, מוז איך גײן פֿאַרהאַלטן ערגעץ, װוּ, געגאַנגען צוזאַמען זיך באַהאַלטן אין אַ הײל, אין אַ הײל, צוזאַמען אין ארץ-ישׂראל, אפֿשר װעט די גרענעץ, די גרענעץ װעט זיך עפֿענען, מע װעט לאָזן יעדן אײנעם פֿאָרן. און מיר מאכן א נסיעה מיט די בחורים וועל איך ענק ווייזן אין פקיעין דארט מ'וועט פארן אין פקיעין ס'נישט ווייט פון מירון דארט איז די הייל ווי ר' שמעון בר יוחאי איז געווען באהאלטן צוועלף יאר וואס האט ער געטון אין די הייל? געלערנט און געדאווענט און געדאווענט און געלערנט ער איז ארויסגעקומען שפעטער פון די הייל ער איז אהיימגעגאנגען צו זיין ווייב זיין שווער האט אים געטראפן די הייליגע ר' פנחס בן יאיר ער ליגט אין צפת, אונטן פון בית החיים, קבר ר' פנחס בן יאיר, האט אים דער הייליגער ר' פנחס בן יאיר, איך שלעף ענק איין, הערסט? דער הייליגער ר' פנחס בן יאיר האט אים גענומען, האט אים אריין געטראגן אין באד, ער גייט אים אפוואשן, ער גייט אים אפשאוערן, דרייצן יאר געזיצן אין זאמד, און ס'שוין געווארן אזעלכע שפאלטענעס אין זיין גוף, און ס'איז אריין געגאנגען זאמד אין דעם, ס'האט אויסגעקוקט זייער זייער שלעכט, און ר' פנחס בן יאיר האט אים גענומען האט אים געוואשן, ער האט געוויינט, און ס'האט געטרינען טרערן אויף ר' שמעון בר יוחאי, און די טרערן זענען זאלציג, קינדער לעקן אלץ אפ טרערן, אט ער לייגט די צונג און ס'איז זאלציג, און ס'האט אים געציפט, און ער האט געזאגט וויי פאר מיר אז איך דארף דיך זען אין אזא מצב. ר' שמעון בר יוחאי געזאגט וואויל פאר דיר אז דו זעסט מיך אין אזא מצב, דרייצן יאר געזיצן אין די הייל און געלערנט תורה, ס'פלעגן קומען צו אים נשמות פון גן עדן, אליהו הנביא פלעגט קומען צו אים, די נשמה פון משה רבינו איז געקומען צו אים, די נשמה פון צדיקים, דעם איז געווארן די תיקוני זוהר, דעם איז געווארן די הייליגע זוהר. ער רעדט מיט רבי שמעון בר, ער רעדט מיט משה רבינו, ער רעדט מיט אליהו הנביא, און ער רעדט מיט נשמות א ינוקא, א קינד פון דעם און א קינד פון דעם. ער האט געהאט עפעס א באקוועמע הויז, און מען האט געדארפט אנטלויפן, מען האט זיך געדארפט באהאלטן. דאס לערנט אונז צו וואס מען קען זוכה זיין, אז ווען א מענטש גייט אריבער שוועריקייטן און ער דערהאלט זיך, האט נישט קיין קשיות אויפ'ן אייבערשטן, דאס מיינט צוועלף יאר דארף מען זיין אוועק אוועק אוועק אפגעשיידט פון די ווייב אפגעשיידט פון די משפחה אפגעשיידט פון די לעבן אבער וואס האט ער געטון זיך באהאפטן צו די אייבישטער האט ער זוכה געווען צו מגלה זיין אזאנע תיקונים און אזאנע גילויים אז די גאנצע וועלט עד היום לעבט אויף די זוהר און דעם זכות, בזכות זוהר מיר ארויסגיין פון גלות, עס שטייט אין זוהר הקדוש. וואס איז דאס די גאנצע זוהר הקדוש? עטס וועטס לערנען קודם אסאך משניות, נאכדעם וועטס לערנען אסאך גמרא, נאכדעם וועטס זיך מאכן א שיעור אין זוהר. זוהר הקדוש, יעדע דף! וואויל איז פאר די מענטש וואס לערנט תורה, וואויל איז פאר די מענטש וואס טוט מצוות, וואויל איז פאר די מענטש וואס איז דבוק צום אייבערשטן, וויי פאר די מענטשן וואס זיי זעען נישט דעם אייבערשטן. טיפשים, ער רופט זיי אן טיפשים, נאראנים, בהמות, זיי האבן אויגן, זיי זעען נישט אלוקות, און זיי האבן אויערן און זיי הערן נישט גארנישט, זיי זעען סתם א וועלט, מען קומט, מען גייט, כאפט נישט אז דער אייבערשטער איז דא, כאפט נישט אז ס'איז דא א באשעפער. דער הייליגער רבי זאגט אז מען לערנט זוהר באקומט מען א מורא'דיגע חשק צו לערנען. באקומט מען א מורא'דיגע חשק צו דינען דעם אייבערשטן, פשוט ווייל וואויל איז דער מענטש, וואויל איז דער מענטש, וואויל איז אונזער חלק, וואויל זענען די אידן, וואויל זענען, יעדע מצוה פארציילט דער זוהר הקדוש וואס טוט זיך אפ אויבן אין הימל וואסערע נחת רוח דער אייבערשטער האט פון דעם. טייערע בחורים, טייערע קינדער, אז ס'קומט אזא הייליגער טאג ווי לג בעומר דארף מען זען וואס גייען מיר זיך אראפלערנען, איך גיי נאכמאכן רבי שמעון בר יוחאי, איך גיי אויכעט לערנען די הייליגע תורה, איך גיי אויכעט רעדן צום אייבערשטן, איך גיי זיך באהאלטן אין א הייל, אונז קען מען נישט זיין דרייצן יאר אין א הייל, אבער אונז קען מען זיך באהאלטן אפאר מינוט אין א הייל. דער רבי איז געקומען אין ברסלב האט דער רבי געפרעגט צו איז דא א גוטע הייל, א פלאץ, א באהאלטענע פלאץ, ווייסט א הייל איז, א קעיוו, א מערה, ווי מען קען זיך באהאלטן דארט, ווי מען קען זיך אביסל מתבודד זיין, האט מען געזאגט פארן רעבן, ס'דא א גוטע הייל דא אין ברסלב אבער ס'איז אביסל ווייט. האט דער רבי געזאגט ווי ווייט איז פון הארץ ביזן מויל? ווי ווייט איז פון מויל ביזן הארץ? און מוהראש איז עס מסביר וואס הייסט ווייט? איך דארף דאך נישט דווקא דארט אהין גיין דארט אנהייבן רעדן צום אייבערשטן, איך הייב אן פון דא זיך אביסל מתבודד זיין. עטס וואוינטס אין שטעטל? איך ווער זייער פרייליך ווען די קינדער פון שטעטל קומען אריין, מ'פלעגט צו קומען איינמאל א וואך? הא? איך בין זייער פרייליך. עטס האטס די שטעטל דארט, עטס האטס אזא זויבערקייט, אזא, גייסט ארויס אינדרויסן קענסטו אויפהייבן דיין אויגן, ס'איז דא ביימער מיט הימל. גייטס אביסל שפאצירן דארט, זיך אויסרעדן ס'הארץ צום אייבערשטן. אונז וואוינמער דא אין שטאט, איך בין אמאל געווען מיט מוהרא"ש אין עירפארט, אין פאריז. און מען האט געדארפט ווארטן צו כאפן נאך א פליגער, נעקסטע פלייט. זעצט מען זיך אראפ דארט, פארט אינמיטן וועג, מ'איז אויסגעמוטשעט. און מוהרא"ש געבט נאך א רוף צו, יואל! וואס דארפסטו, א וואלד? די גאנצע עירפארט איז א וואלד. וואס דארפסטו, חיות? קוק וויפיל חיות זיצן דא. אזא, נישט קיין דזשאוק. וואס איז אומות העולם? אתם קרויים אדם? זאגן חזל, ווער איז א מענטש? א איד איז א מענטש. אלץ וואס אשר בשר חמורים בשרם, מ'קען נישט רעדן, מ'איז אין גלות קען מען נישט רעדן, אבער וואס איז א מענטש? האסט געזען א מענטש? האסטו געזען א מענטש? האסטו געזען? ס'איז א מענטש וואס איז א חיה אויף צוויי פיס. זאגט דער רבי, דער רבי זאגט בפירוש אין ליקוטי מוהרן, צווייטע חלק, סימן ז', וואס הייסט א מענטש? א מענטש איז נאר איינער וואס ווייסט פונעם אייבערשטן. אויב ווייסט ער נישט פונעם אייבערשטן איז ער א חיה וואס שטייט אויף צוויי פיס מיט צוויי הענט, א חיה אנגעטון מיט א הוט, א חיה אנגעטון מיט גלעזער, מ'קען אסאך זען אין די פארקס אז מ'מאכט אזעלכע שאוס, מ'טוט אן א גלעזער פאר א בער, און מ'טוט אן א הוט פאר א פאר א פאר א מאנקי, און שוין, ער מאכט א שיינע שפיל, א שיינע הצגה, א שיינע א שיינע שאו. וואס הייסט א מענטש? אשמע יואל, וואס דארפסטו? דארפסטו א וואלד צו רעדן צום אייבערשטן? די גאנצע עירפארט איז א וואלד. קענסט דאך גיין דא און דא. וואס דארפסטו חיות? אלעס חיות. וואס איז א מענטש? זענען אמאל געקומען צוויי אינגעלייט פארציילן פאר זייער רבי, מ'פארציילט עס אויף די הייליגע קאצקער, אז זיי האבן געזען א אינטערעסאנטע זאך, א גוי מיט א בארד.

א בארד האט א איד, אין זוהר הקדוש ווערט אנגערופן די בארד דיקנא קדישא, ס'ווערט אנגערופן די צנורות, ס'קומט לג בעומר דארף מען זיך מחיה זיין און מחזק זיין, איך האב א בארד און פאות, ס'איז א רחמנות אויף בחורים זיי שעמען זיך מיט זייער בארד, כ'ווייס נישט פון וועם ווייל, כ'ווייס נישט פון וועם ווייל. אפשר עפעס א כ'ווייס נישט ווער, א חבר פון דרויסן וועט דאך זאגן, ס'איז נישט שיין, א בארד? די שענסטע זאך, דער אייבערשטער האט געזאגט איך זאל עס האבן, און גיי איך עס נישט אנרירן, און גיי איך עס נישט טאטשן. קיוט? וואס איז קיוט? וואס איז קיוט? ווער ווייסט וואס מיינט קיוט? יעדער האלט עפעס אנדערש איז קיוט, יעדער האלט עפעס אנדערש איז שיין. וועסטו קוקן דא ווי די גוים טוען זיך יעצט אויס זומער, הא! זעט אויס זיי זענען אנגעטון. זיי זענען אינגאנצן באשמירט, זיי מאלן זיך אויס זאכן אויף די הענט, ס'איז קיוט? איז עס קיוט? האסט געזען דא גוים וואס שמירן זיך אריין זאכן אין די הענט? א איד טאר עס נישט טון, ס'איז א לאו אין די תורה, אויב מ'טוט עס באקומט מען מלקות, איך וויל עס נישט טון און איך וועל עס נישט טון, ווייל די אייבערשטער לאזט נישט, אבער וואס הייסט קיוט? ביי אים איז קיוט זיך ארויפצושמירן עפעס א זאך דא, און ביי אים איז קיוט, און וואס איז טאקע קיוט? וואס איז קיוט שמעון? וואס די אייבערשטער זאגט? כ'ווייס נישט. וואס די אייבערשטער זאגט? וואס די אייבערשטער זאגט? דאס איז דאס איז דאס איז שיין. אין שיר השירים מדרש זאגט די הייליגע מדרש הנך יפה רעיתי, ביסט שיין מיט וואס ביסטו שיין? ביסט שיין מיט דיין פיאות, ביסט שיין מיט דיין תגלחת, די וועג ווי דו שערסט דיך אפ. א איד שערט זיך אפ אנדערש ווי אומות העולם, איך בין שיין מיט די בארד. מוהרא"ש האט אלץ אזוי געזאגט, איינער וואס שניידט די בארד, שניידט ער זיין פרנסה. אה, וועסט מיך פרעגן, איך ווייס א בחור'ל האט א דזשאב און מאכט געלט. מאכן געלט איז נישט קיין פרנסה, באלד פארלירט ער עס, באלד ווי איז די געלט? ס'דא מענטשן וואס מאכן געלט און זייערע פינגערס האבן לעכער, אלעס גייט אוועק, גארנישט, זיי האבן גארנישט. באלד וועסט אים בעטן, מאך א טיקעט אויף אומאן, ער ווייסט האט נישט קיין געלט, האט נישט קיין געלט, דער בחור וואס האט דער בארד, דער בחור וואס לערנט און דאווענט, ער האט געלט אויף וואס מען דארף, און האט פרנסה, און דער וואס היט נישט די תורה, וואס גייט אוועק פון די דרך התורה, די בארד דאס ברענגט פרנסה, די זוהר הקדוש רופט אן די בארד די רערן, צינורות, די פייפס וואס ברענגען אראפ א שפע פונעם אייבערשטן צו די מענטש. ס'קומט לג בעומר, איך מיך פריי מיט מיין בארד, איך פריי מיך מיטן זוהר. ערליכע אידן לעבן מיט די זוהר, לעבן מיט ר' שמעון. זייער אסאך זאכן ביי חסידישע אידן, ס'איז אלץ וואס מ'גייט מיט די זוהר הקדוש, די זוהר הקדוש, די הייליגע זוהר, די הייליגע זוהר. דאס וואס מ'שערט זיך אפ ביי אונז, ביי אלע ערליכע פרויען שערן זיך אפ די האר, און מ'איז מקפיד, דאס קומט אויך פון ר' שמעון בן יוחאי. רבי שמעון בן יוחאי זאגט אין זוהר הקדוש פרשת נשא, א קללה זאל קומען אויף דעם מענטש וואס ער זאגט פאר זיין ווייב זאל בלייבן מיט די האר. קוק אריין אין זוהר הקדוש פרשת נשא. א שעלטונג זאל קומען צו דעם מענטש וואס ער זאגט זיין ווייב זאל נישט אפשערן די האר, זאל בלייבן מיט די האר זיך שיין צו מאכן. ס'איז א פחד אריינצוקוקן אין דעם שטיקל זוהר וואס רבי שמעון זאגט. ס'גייט זיין ארעמקייט דארט, די קינדער וועלן זיך נישט האלטן, זי איז גורם אז די סטרא אחרא זאל אריין קומען אין שטוב, די שטוב צופאלט, פחד פון א שטיקל פון א זוהר, ערליכע אידן לעבן מיטן זוהר, די ערשטע זאך וואס מען האט חתונה, מען דעקט צו די האר, מען שערט אפ די האר.

בעט דעם אייבערשטן אזוי זאגט רב שמעון בן יוחאי א שטיב וואס מ'ש וואס וואס וואס מ' וואס מ' זעהט די האר איז א געשאלטענע שטיב אייבערשטער זאל אפהיטן ס'קומט לג בעומר דארף מען זיך מקבל זיין די אלע שיינע זאכן כ'גיי מיך פרייען מיט מיין בארד און פיאות און איך גיי בעטן דעם אייבערשטן אז מיינע טעכטער און מיינע אלע מיינע דורות זאלן זאלן זיין אנגעטון צניעות'דיג, זאלן גיין אנגע זאלן נישט האבן די קללות אויפן קאפ. נעגל וואסער, רבי שמעון בן יוחאי איז מגלה אין זוהר הקדוש אז מען גיסט אפ די הענט גלייך ווען מען שטייט אויף ווערט מען א הייליגער מענטש, די אייבערשטער רוהט אויף די מענטש א גאנצע טאג, אויב חס ושלום גייט מען אראפ פון בעט אן נעגל וואסער איז מען פארקערט פון הייליג, ווערט מען אנגערופן א טמא'נע מענטש, זאגט רבי שמעון בן יוחאי, די קליפות רוען אויף אים, אז ס'קומט אזא הייליגע טאג ווי לג בעומר. קינדערלעך עטס גיסט אפ נעגל וואסער ביי די בעט, אדער עטס גייטס אראפ פון בעט. ס'איז א גרויסע יצר הרע צופרי, אה, כ'על שוין גיין, כ'על שוין אפגיסן באלד. גיסט אפ ביי די בעט נעגל וואסער, מ'ווערט הייליג, מ'ווערט זויבער אז מ'גיסט, ס'איז א גרינגע מצוה, ס'איז א גרינגע מצוה, מ'גרייט זיך אן פאר מ'גייט שלאפן, א טעפל לעבן די בעט, מ'שטייט אויף צופרי גיסט מען אפ, ביי ערליכע אידן איז מען מקפיד אפילו קליינע בעיביס, קליינע קינדער, אלעס גיסט מען אפ צופרי גיסט מען אפ, אפילו מ'קען אויסארבעטן אפשר על פי הלכה דארף מען נאך נישט אפגיסן. גיסט אפ נעגל וואסער משה? ביי די בעט? ווארום אט איך גיסט אפ נעגל וואסער ביי די בעט, ווי דער הייליגער רבי שמעון בר יוחאי זאגט אז מען איז א הייליגער מענטש אז מען גיסט אפ נעגל וואסער ביי די בעט. סא קומט אזא הייליגער טאג לג בעומר, איך גיי נעמען א זוהר הקדוש, איך גיי אריין קוקן, איך גיי אריין קוקן אין זוהר הקדוש פרשת קדושים, רבי שמעון בר יוחאי זאגט, איינער וואס לערנט און ער פארשטייט נישט, דער אייבערשטער נעמט זיין תורה און ער מאכט פון דעם זייער שיינע, א זייער א שיינע גארטן אויבן אין הימל. פארוואס זאל מען נישט נעמען א משניות א גמרא אפילו איך פארשטיי נישט קען איך לערנען לאמיך לערנען אויף וואס הייסט דרך הלימוד פון די רבי דער מגיד שיעור דער ענקער מלמד פון שטעטל האט מיר געשיקט א צעטל יעדע וואך פונקטליך וויפיל פרקים משניות עטץ לערנטס וויפיל בלעטער גמרא עטץ לערנטס כ'האב אזא הנאה איך האב אזא נחת דאס צו הערן אפשר קען מען עס מאכן דא פון די קלאס דא אויך. לייגט מיר אראפ א צעטל פונקטליך וויפיל דפים גמרא יעדע קינד לערנט יעדע וואך, וויפיל פרקים משניות, אזא נחת אזא הנאה. אבער ס'איז נישט גענוג, דארף זיין שטארק ביי דיר ווייל באלד וועסטו טרעפן מענטשן וואס וועלן חוזק מאכן פון דעם, מענטשן וועלן זאגן, מעה, מעה, ס'הייסט נישט געלערנט, מעה, ס'איז גארנישט ווערד. לאמיר נעמען א זוהר הקדוש פרשת קדושים, לאמיר זען. אית מאן דלעי באורייתא ומגמגם בה בגמגומא דלא ידע. קודשא בריך הוא נטיל לון, די אייבערשטער נעמט די ווערטער און ער פלאנצט איין פון דעם שיינע שיינע ביימעלעך און ס'ווערט גרויסע ביימער, ס'ווערט א שיינע גארטן. ווער האט היינט זוכה געווען צו מאכן א סיום? ווער האט געענדיגט משניות? בערל האט געענדיגט די זיבן און צוואנציגסטע מאל משניות. ווער נאך האט געענדיגט?

ס'איז א מורא'דיגע שמחה. כ'ווייס נישט די סקווערע חסידים ווייסן וואס שטייט אין ליקוטי תורה פון די הייליגע טשערנאבלער מגיד, ווייסט איר וואס שטייט? האט איר געוויזן שוין? עס איז פאר אלע קינדער און אייניקלעך, תאמר בכל יום חי פרקי משנה בלי הבנה, יעדן טאג זאגן אכצן פרקי משנה אן פארשטיין. א צוואה אנפאנג ליקוטי תורה, דא א, איך מיין אלע אייניקלעך, אלע סקווערע רעבעס פירן זיך אזוי, טשערנאבלער רעבעס, אבער על כל פנים א, ווער נאך האט געמאכט א סיום? אז ס'קומט אזא הייליגע טאג לג בעומר איך גיי האבן א שייכות מיט ר' שמעון. איך גיי האבן א שייכות. האב איך נעכטן געזאגט ווער ס'נעמט זיך אונטער צו לערנען יעדן טאג אביסעלע תיקונים געב איך אים א מתנה ספר תיקוני זוהר. ביזדערווייל נאר איינער איז געקומען חיים מאיר איז מיר געקומען בעטן. ווייסט נישט צו עטץ הערט אויס די שיעורים אבער חיים מאיר הערט אויס די שיעור אויפן טעלעפאן האט ער מיר געפרעגט צו ער קען האבן א תיקוני זוהר. כ'האב אוודאי וואס איז די שאלה? ביזדערווייל קיינער מיר נישט געקומען, איך טייל נישט קיין מתנות אזוי ווי ביי חתונות וואס מען קומט מען טיילט איינער גייט ארויס געבן א ספר מען כאפט און די גייסט איינמאל עפענען דעם ספר, די ביסט משוגע געווארן וואס כאפסטו וואס וואס וואס וואס שרייבט כאפט ער נעמט אריין אפאר נועם אלימלך מיט אפאר תפארת שלמה די גייסט נישט עפענען הערסט ווי גרויס די יאר איז. וואס כאפסטו? לייג אלעס צוריק דעם ווען דו ביסט א חתונה קענסטו איך איך גיב נישט קיין מתנות נאר איך האב באקומען א מתנה ווער פון ענק קיינער מוז נישט קומען זאגן ער וויל לערנען תיקונים אויך אינגעלייט הא? יא משה האסט? האסט שוין א שיעור? האסט א ספר תיקונים אינדערהיים? ס'וואשט אויס די מענטש, ס'וואשט אויס די מענטש. רוב ספר איז איז איז איז זייער שווער צו פארשטיין, תיקונים, אבער מ'שפירט עפעס טוט זיך, כ'ווייס נישט, ס'איז עפעס א, ס'הייבט אן ק. עפעס, עפעס, דער רבי האט געזאגט אז מ'זאל נעמען אלע פארמעטן פון די וועלט וועט מען נישט קענען אפשרייבן, נישט אנקומען צו שרייבן וואס רבי שמעון בן יוחאי האט מגלה געווען אין ספר תיקונים. אפשר פון ענק זיי זיך ער זאל זיך זיך אונטערנעמען צו לערנען אביסעלע תיקונים יעדן טאג. מ'גייט מ'גייט זינגען לג בעומר עשה שבעים תיקונים, וואס טייטש? רבי שמעון בר יוחאי געמאכט זיבעציג תיקונים, זיבעציג זיבעציג פשטים, מגלה געווען סודות אויף די ווארט בראשית, פון די ערשטע ווארט אין די תורה, בראשית. וואס איז שבעים תיקונים? דאס איז תיקוני זוהר, זיבעציג תיקונים, עס איז מתקן די מענטש. אויך איז פאר פאר נישט אויף אינגעלייט, אפילו פאר טאטע, זיי האבן שוין קינדער. נעמט זיך אונטער אביסעלע צו לערנען תיקונים וועל איך אים געבן א מתנה. נו, ביז דערווייל קיינער נישט. שמעון וועסט לערנען אביסל תיקונים. די וועלט זאגט, אויב מען לערנט זוהר פאר די פערציג, ווערט מען משוגע. מ'האט געהערט פון דעם? קודם כל איך איך שטיין איך ווארט שוין נאך נאך אייבערשטנס הילף ווייניגער ווי א חודש ווער איך גיי איך שוין אריין די פערציג יאר סאו איך גיי שוין קענען לויט די וועלט אנהייבן לערנען זוהר מוהראש זאגט די וועלט זאגט אז ווען מען לערנט זוהר פאר די פערציג ווערט מען משוגע זאגט מוהראש אז מען קוקט אויף פרויען ווערט מען משוגע קוקט מאוויס ווערט מען משוגע און אז מען רעגט זיך אויף ווערט מען משוגע, און אז מען גייט ליידיג ווערט מען משוגע, זוהר הקדוש, מוהראש ברענגט אין אשר בנחל, די הייליגע קאמארנער שרייבט אויב מען זאל מיך פאלגן קען מען ראטעווען די גאנצע דור, מען זאל נעמען אלע קינדער פון ניין יאר אלט אנהייבן מיט זיי לערנען זוהר, עס זאל זיין אפגעהיטן שמירת הברית, עס זאל נישט פוגם זיין זייער לעבן, אדרבה. אה? פיין. אבער פון די מ... איך האב געזאגט נעכטן פאר יענקי, דיין זון דארף א תיקון, ער וויל לערנען תיקונים, אבער נעכטן האב איך געזאגט ביי די שיעור אז מען דארף גיין אין מקווה ווען מען לערנט תיקונים. זאגט ער אז ער קען נאכנישט גיין אין מקווה, ער איז א קינד, מען לאזט נישט אריין קיין קינדער אין מקווה. וועט ער גיין שבת אין מקווה. אבער פון די בר מצוה וועט ער גיין יעדן טאג. אין קעמפ קענסטו אויך גיין יעדן טאג. ווען מען שווימט, פארשטייסט, מען גייט א טאנץ אריין אין סווימינג פול, עס איז מקווה. אזוי ווי מקווה, מ'קען נישט טובל'ן קיין כלים, אבער א מענטש ברענגט שוין א טהרה אויף די מענטש. און דו קענסט נישט גיין אין מקווה, אבער א שאוער קענסטו נעמען יעדן טאג. אויב איינער קען נישט, א מענטש פילט נישט גוט, וואס זאל ער טון? ער קען נישט גיין אין מקווה. שטייט ער אונטער די וואסער, לאזט די וואסער אביסל רינען, איז. במקום מקווה, נישט אז האט נישט קיין מקווה, א מענטש איז אונטערוועגנס, א מענטש איז א חולה, א מענטש איז א אונס, כ'בין אנגעקומען אין א פלאץ נישטא קיין מקווה, צינדסט אן די שאוער, לאז די שאוער רינען אויף דיר אפאר מינוט, תשעה קבין, במקום מקווה. מ'האט דא געהאט א בחור אין ישיבה, געדענקסט שמעון? אה, ס'איז א טייער קינד. געדענקסט שמעון? נישט ווי די געדענקסט אים. שוין בקרבנו דא געווען? שוין אוועק פאר צוויי יאר צוריק פאר דריי יאר צוריק האב איך געהאט א בחור אין ישיבה א טייער קינד געדענק שמעון? שמעון לינדנצווייג און האב איך און האב איך באקומען א א א א געווען א לעבעדיג קינד א געזונט קינד ממש איין טאג אויפן צווייטן האט אנגעפאנגען די מאסלס האט אנגעפאנגען אפשטארבן דער אייבערשטער זאל אפהיטן א מענטש כאפט נישט דאנקען דעם אייבערשטן א מענטש מיינט איך קום איך גיי איך מאך גארנישט אנגעפאנגען, צוביסל צוביסל האט ער שוין נישט געקענט וואקן, געדארפט זיצן אין א ווילטשעיר, ער איז אריינגעקומען אין ישיבה האט ער נאך געקענט באוועגן די הענט, נאכדעם שטייטליך האט ער שוין נישט געקענט, אבער ער האט געהערט די דרשות דא אין ישיבה פון לערנען, האט ער אנגעפאנגען לערנען דרך הלימוד גוזמות, ג וואס מיינט גוזמות? איך געדענק שוין ער האט עפעס גענדיגט משניות אכציג מאל, ניין נישט קיין הונדערט, וואס? ניין נישט א. אכציג? ווער געדענקט? אכציג מאל משניות, צוויי מאל, צוויי א האלב מאל שס, ער האט געזעצן דא, קעגן איבער, עס איז געקומען א צייט ער האט שוין אפילו נישט געקענט, און האב איך, א פליג איז געקומען, פליגן זענען געקומען, האב איך, א פליג געבט זיך א שטעל ארויף א מענטש, א מענטש קען געבן א קלאפ אראפ, ער האט גארנישט געקענט, ער האט געבעטן איינעם א. ממש פאראליזירט, אבער ער האט געהערט די דרשות וועגן מקווה, און ער האט געהערט די דרשות אז מ'האט נישט, קען נישט גיין קיין מקווה, לאמיר כאטש גיין אין שאוער. האט ער אנגעפאנגען פארפירן, נישט פארפירט, אנגעפאנגען בעטן טאטע מאמע, איך דארף גיין אין שאוער יעדן טאג. זיי זענען זייער טייערע מענטשן, האבן זיי געדינגען א מענטש, זאל אים יעדן, פארדעם פלעגט מען אים נישט לייגן אין שאוער, כ'ווייס איינמאל א וואך, צוויי מאל, צוויי מאל, ער האט געזאגט איך דארף מקווה יעדן טאג. האט מען אים אריינגעפירט א ספעשל וויל טשעיר אין א שאוער און ער האט געזאגט אז א פינף מינוט לאזן די וואסער רינען אויף אים, ער וויל מקווה, ער וויל זיין וויפיל ער קען, וויפיל ער קען. ווער ס'נעמט זיך אונטער צו לערנען אביסעלע תיקוני, נאכאמאל איך נישט פארפעלן קיין איין טאג, יעדע, א מענטש איז נישט קיין מאשין, מ'רעדט. געב איך ענק א ספר א מתנה תיקוני זוהר. איך האב אוועק געלייגט א שטיקעלע יעצט איך האלט שוין ביים סוף כ'גיי יעצט מאכן א סיום נישט די ערשטע מאל איך וויל עס ענדיגן לג בעומר לעצטן דף חשב די תיקונים לערן איך יעדן טאג. איך האב עקסטערע תיקונים ווען איך גיי אין שטעטל. אדער איך קען נישט, איך קען נישט יעדע מאל קוקן מיינע סטיקערס ווי איך האלט. דארט האב איך א שיעור, דא אביסל תיקונים, דא אביסל... ס'טוישט די מענטש. ס'קומט לג בעומר, הערסט אינגערמאנטשיק? נו? האסט א שיעור אין תיקונים אביסל? יא, לערנסט אביסל יעדן טאג? אה, מחיה. חוני, לערנסט אביסל אין תיקונים? נו, אפשר לכבוד... ס'קומט אזא לג בעומר. זיך אריינשרייבן לג בעומר, שנה ראשונה. הייב אן לערנען אביסל תיקונים יעדן טאג, ארויסזאגן אויפן קול, ווער ס'ווייסט נישט וויאזוי מ'זאגט די אלע ווערטער שמות, איך קען דיר געבן אויף דעם שימוש אז דו ווילסט, וואס מ'זאגט יא און וואס מ'זאגט נישט, און וויאזוי מ'קוקט עס, און וויאזוי מ'זאגט יוד קיי ואו קיי, הוויה, נאכדעם דא אדני, און אקיה, ס'דא מענטשן, יעדע זאך ווייס נישט וויאזוי מ'זאגט ארויס א, דארף נישט זיין קיין גרויסע תלמיד חכם פאר דעם. ווער נאך וויל לערנען אביסל תיקונים. יוסף, יצחק איך טראג נישט קיין מתנות, סתם איך מיין, ניין ווייסט איך מיין ס'טוט זיך אבער קודם געבט מען, ס'קאסט געלט אז מ'קען עס אז מ'קען עס אליינס קויפן, ס'קאסט געלט א שיינע ספר תיקונים, שיינע גרויסע אותיות, די אייבערשטער העלפן אז מ'זאל מיר זוכה זיין צו קענען נעמען פון ר' שמעון. אלע גוטע זאכן, די אלע וואס ווארטן אויף קינדער, זאלן זיך קויפן א לג בעומר שיסער, די הייליגע רבי זאגט אין ספר מידות, אות בנים, זאגט דער רבי אזוי. דריכת הקשת בלג בעומר, שיסן מיט א פיילן בויגן לג בעומר, איז א סגולה פאר קינדער. סיי די אלע וואס האבן קינדער און זיי ווילן קינדער, וואס מיינט קינדער? קינדער שוין, כ'האב א קינד, כ'האב אויך קינדער? די קינדער וואס די, די קינדער זאלן זיין קינדער, און די קינדער זאלן זיין מענטשן און אויפוואקסן און ברענגען נאך קינדער. סיי די וואס ווארטן אויף קינדער און איך האב געטראכט אפילו בחורים ער וויל דאך חתונה האבן אז ער וויל האבן קינדער דארף אויך אום לג בעומר שיסן דאס איז עפעס א סגולה דריי אקעיזשענס ביי לג בעומר איז סגולה לבנים די אייבערשטער העלפן זאלן מיר זוכה זיין צו האבן אלע גוטע זאכן וואס קומט אראפ אין די הייליגע טעג און דאס זאל זיין א גוטע הכנה פאר די יום טוב שבועות איך האב באקומען רשות נעכטן, נאך אסאך תפילות, אסאך בעטן דעם אייבערשטן, און אסאך בענקען, און אסאך ווארטן, און אסאך וועלן, האב איך באקומען רשות, היינט צופרי וועקט מען מיך אויף, אז איך האב באקומען רשות, איך קען פארן אויף ארץ ישראל, מען לאזט מיך אריין. פאר איך אם ירצה השם אויף מירון, איך וועל בעטן פאר ענק, און איך וועל מתפלל זיין פאר ענק, אלע בחורים, עטס זענט ביי מיר אזוי ווי מיינע קינדער, איך וועל בעטן פאר ענק פאר שידוכים, איך וועל בעטן פאר ענק פאר אלע גוטע זאכן וואס עטס דארפט, איך וועל אם ירצה השם צוריק קומען די קומענדיגע וואך, איך בעט ענק נאר, קומטס ווייטער אין ישיבה, מאכטס מיר א נחת רוח, לערנטס פאר די אייבערשטער,

כ'האב געעפנט די ישיבה מיט מסירות נפש, מיט מסירות נפש, און יעדע רגע וואס דו שטייסט נעבן מיר איז מיר נאכאמאל מסירות נפש, איך האב עפעס פון דיר אז דו ביסט דא? כ'וויל נאר האבן א פלאץ אז בחורים זאלן קענען אריינקומען, לערנען און דאווענען, לערנען און דאווענען און זיך ליב האבן איינער דעם צווייטן. זיך קריגן קענסטו גיין א צווייטע פלאץ, זיך משוגע מאכן קענסטו גיין א צווייטע פלאץ. אדער רחמנא ליצלן נישט נישט היטן דעם דיבור, רעדן ניבול פה, אז איך וועל זיך דערוויסן אז דא איז דא א בחור וואס רעדט ניבול פה, איך געב אים נישט קיין איין טשענס געב איך אים נישט, נישט דא, קענסט תשובה טוהן ביי די קארנער. ס'דא שיינע שולן ביי די קארנער עפענען זיך פון אלע זייטן, נישט דא, קיין איין טשענס געב איך דיר נישט, ניבול פה האט נישט קיין פלאץ דא, אז איך וועל געוואר ווערן אז א קינד לייגט ארויף די הענט אויף א צווייטע קינד, אז איינער איז א חזיר, קיין איין מינוט געב איך אים נישט טשענס דא, קיין איין מינוט. אז איך געוואר ווערן א בחור נעמט א צווייטן קינד אדער א צווייטער בחור אין א זייט און ער פאטשקעט מיט אים, ציט זיך אראפ די הויזן, קיין איין סעקונדע געב איך אים נישט. כ'האב געעפנט די ישיבה מיט מסירות נפש און איך וויל עס נישט לאזן זאל צעפאלן. און אז איינער ווייסט אז איינער איז נישט קיין געזונטער דא, איז ער מחיוב צו קומען זאגן, ראש ישיבה דער איז נישט געזונט, דער לאזט נישט אפ, דער לייגט די פיס אויף יענעם, דער לייגט די הענט אויף יענעם, דער לויפט נאך יענעם, ער לאקערט אויף יענעם, קען נישט דא זיין. די ד' אמות דארף זיין ריין. זאל זיין ווער זאל זיין. דו גייסט צו איינעם אויף שבת? דו פארסט אוועק צו א פרעמדן? איך וועל זיין אנגעגרייט, פיין, וואויל, איך שמועס, איך שפיל. דו קענסט מיך נישט אנטאטשן. דו קענסט מיר נישט אנטאטשן. איך וועל דיר אפהאקן די הענט. איך וועל גיין צו די פאליס. אפילו יענער דערשרעקט דיך. די מנוולים דערשרעקן אלץ. זיי זאגן, אויב דו גייסט איינעם פארציילן, איך גיי דיך געהעריג שיסן. איך האב נישט מורא פון דיר. און אפילו ער זעט אויס ווי א חשוב'ער, ער איז א עלטערע פעטער, ער איז די חשובסטע עלטערע פעטער פון די משפחה, ער איז די חשובסטע, ער איז א חשובע ווייטע דריטע דריטע קאזין, ער נעמט דיך אין א זייט און ער טוט מיט דיר שמוץ, כ'וויל נישט גיין ווייטער, כ'וויל נישט זאגן וואס וואס כ'דארף אבער קען זיין מ'דארף עס זאגן. זאל ער זיין א ברודער זאל ער זיין א טאטע זאל ער זיין א זיידע. ס'נישט דא אזאנס. אבער מ'דארף קען עס קיינמאל נישט וויסן, אפשר זיי זענען משוגע. פארסט אהיים מיטן באס? האב נישט מורא. מ'קען זיין דרײַצן יאר זעליג און מ'קען זיין אזוי שטארק אין מח כ'בין שטארק כ'ווייס פונקטליך וואס מיינע רעכטן איז וואס יענעמ'ס רעכטן איז יענער הייבט אן אריינקריכן אין מיין סיט יענער הייבט אן פלוצלינג איינשלאפן אויף מיר כ'געב אים א טשענס אפשר איז ער איינגעשלאפן כ'וועל גיין אין די זייט אויב יענער פלוצלינג די הענט פאלט אים פונקט פונקט ווי פונקט ווי ס'דארף אים פאלן און ער לאזט מיך נישט אפ און ער וואקט מיך נאך איך גיי שוין אראפ פון באס איך זאג פארן דרייווער הייב נישט אן אוועק פון דא גייסט אין מקווה? אין מקווה רעדט מען נישט. האסט א בעסטע חבר? קום אין די זייט נאכן מקווה זיך מאכן א קאווע, און מ'וועט שמועסן, וואס טוט זיך? וואס גייט די נייעס? אה, וואס גייט די נייעס? האסט געהערט? אין א עקסידענט? האסט געהערט? די סטאקס איז ארויף? האסט געהערט? האסט געהערט דא עפעס א בחור'ל וואס האלט דרשות לעצטנס? האסט געהערט די נייעס? די נייעס יענע נייעס? ס'איז איינער אין מקווה? נידריגערהייט איז א חשוב'ע מענטש פרעגט עפעס א שאלה דארף ענטפערן? זאג אים אפילו נישט דו האסט א קבלה דו רעדסט נישט אין מקווה אינדרויסן? וועט איך פארהאלטן? מקווה רעד איך נישט מען דארף אויפפירן מיט יראת שמים, איך וועל ענק אלע איך וועל ענק אלע אינזין האבן, אבער עטס וועט זיך אויפפירן אזוי ווי תלמידים פון ישיבה פירן זיך אויף, איך לערן מיינע שיעורים, אזוי האסט מיר געמאכט אזא נחת נעכטן דוד, הונדערט און איין מאל מסכת תענית, יעצט הער איך אז ס'דא אפאר פרישע בחורים וואס האבן אפגעמאכט אז זיי גייען יעצט, זיי ווילן אויך צוענדיגן ביז שבועות, ס'דא בחורים וואס האבן געענדיגט אכציג מאל שוין תענית. פון זומער פערציג טעג און שובבי"ם פערציג טעג יעצט נאך געבליבן נאך אכצן טעג נאך ביז שבועות ענדיג הונדערט און איין מאל נח הערש קומט א סיום אויף הונדערט און איין מאל יא ווען איך קום צוריק פון ארץ ישראל ווער נאך מאכט א סיום הונדערט און איין מאל יעצט נו ווער מאכט א סיום סאנעל קומט א סיום נאך פאר יום טוב אויף יום טוב ווער נאך מאכט א סיום אייבערשטער העלף מ'זאל פועל'ן אלעס גוטס.